קאנטיניואינג וויט די פראדזשעקט לקוטי שיחות ווי לערנינג טודעי שיחה אין פרשת תולדות חלק ט"ו דיס וויק איז דיס יער דעי העוו יוזשועלי ג' ד' לעסט יער וואס אלף בייז סאו ווי טשאוז טו לערן ג' ווערי געשמאקע שיחה איטס א רשי שיחה אנד ווערי אינטערעסטינג ביקאוז דיס שיחה האס א ליטל ביט אוו א טוויסט מאר דען אדער שיחות ביקאוז רשי האס טרי פירושים נאט וואן און נאט טו רשי האס טרי

וואט דו ווי סי ווי סעי ויהי כי זקן יצחק הי ביקעים אלד ביקעים אלד סאו היז אייז ווער נאט גוט על דרך ווי שטייט להלן פערדער אין פרשת ויחי ביי יעקב אבינו ועיני ישראל כבדו מזוקן ס'איז אלסו דען די סטורי וויט די הי פוט די הענדס די אפסיט וועי פון מנשה טו אפרים סאו איט סעז ועיני ישראל און דער רבי סעז איווען אין טענג'יבל פראקטיק איווען א טשיילד קוד סי ווי מ'זעט במוחש אז אויף דער עלטער ווערט אפגעשוואכט די כח הראיה

וואט איז די ריזען? די שוועריקייט פון צווייטן פירוש איז גרעסער ווי פון ערשטן פירוש, און אזוי דער דריטער פירוש לגבי דעם צווייטן פירוש, דער איז די פירסט פירוש איז אלסא נוטה מאר צו פשוטו של מקרא, און אלסא איז די מאסט גלאטיק, מאסט סימפל ענסער, די סעקאנד וואן העז א, באט סטיל העז א קוועשן.

און דער רבי איז מחדש היר א ניו טינג אלסא, באט דער דער איז אנאדער טינג, דער איז פאראן אויך א שוועריקייט אין יעדע צוויי פון די דריי פירושים צוזאמען, צוליב וועלכער עס איז נויטיג דער דריטער פירוש, דער איז עוורי טו פירושים, וואן ענד טרי העז א פראבלעם דעט טו ענסערס, טו ענד טרי העוו א פראבלעם דעט וואן ענסערס, וואן ענד טו העז א פראבלעם דעט טרי ענסערס. ווערי אינטערעסינג, דער רבי ברענגס איט אוט ממש געשמאק. צוליב וועלכער עס איז נויטיג דער דריטער פירוש וואס לויט אים איז נישטא, אט די קשיא, וואן וואן און טרי העוו א קוועשן טוגעדער די סעים קוועשן אן דעם און טו איז ענסערינג איט ווארום אויב מ'וועט זאגן אז אויך דורך צוויי פירושים גיין אראפ אלע קשיות וואלט דאך רשי נישט דארף אנקומען צו א דריטן פירוש איף וויט טו פירושים איטס עווריטינג איז פיין באט יו ניד די טערד וואן סא אין בויט סטעיטמענטס זיי העוו טו פיינד אין עוורי טו סאם פראבלעם דעט די טערד וואן טערד וואן דאזנט מין היר די טערד וואן

אויך די קשיא משותפת פון יעדע צוויי פירושים צוזאמען, און ווי אזוי זי ווערט פארענטפערט דורכ'ן דריטן פירוש. סאו ווי האוו טרי קוועשאנס, נאמבער וואן, וויי איז רשי בכלל באדערינג טו לוק פאר ענסערס? איטס סימפל אין פסוק ויהי כי זקן יצחק. סעקאנד טינג איז, הי ברענגס די יד מלאכי, דעט עני טיים רשי ברענגס טרי פירושים, קאוז די פירסט וואן איז קלאסער טו פשוטו של מקרא, באט דער איז א קוועשאן דער סאו ברענגס א סעקאנד, די סעקאנד וואן העז א קוועשאן ברענגס א טערד, דעט מינס דעט אין די סעקאנד און אין די טערד די קוועשאנס

דער טעם וואס רשי וויל נישט לערנען ווי מען קען אננעמען בפשטות אז ותכהין איז געשען דערפאר ווייל זקן יצחק לכאורה וויי דאזנט רשי יוז איט ביקאוז הי גאט אולד איז דעט אין דער פריערדיקע סדרה שטייט רשי איז פארסט טו סעי דעט איטס נאט ביקאוז אוו דעט רשי איז קעים טו א קאנקלוזשן דעט איטס נאט ביקאוז הי וואס אולד וויי ביקאוז עס שטייט אין פריוויעס פרשה ויברך אלקים את יצחק טייטש דארט רשי נתיירא אברהם לברך את יצחק אמר

וואן אוו דעם איז גאנע בי עשו סאו הי סעז איי דאנט וואנט טו בלעס הים לעט דער אייבישטער קאם און הי שוד בלעס הים שטעלט זיך די קאשע סאו היר איף איי סעי דעט דער אייבישטער בלעסט אים און נאט אברהם ווי העוו א ביוטיפול קוועסטשן היר און דיס איז פארסינג רשי טו לוק פאר תירוצים און איז נאט בליינד ביקאז אוו איידזש ווי קומט עס וואס נאכדעם ווען דער אייבישטער אליין האט געבענטשט יצחק אבינו זאל ער שפעטער זיין אין די מצב פון ותכהין האו קאם דעט אפטער דער אייבישטער געיוו אים א ברכה יא דער אין פריוויעס פרשה האו קאם דעט הי ביקעים בליינד וואס פארשאפט דעם מענטשן צער און יסורים ביז ווי רשי שרייבט ווייטער אן אן אן יצחק אז מצד דעם איז ער געווען כמת

האו קוד איט בי איף דער אייבישטער בלעסט אים מיט א בלעסינג איז די בעל הברכות האו קוד איט בי דעט איט שוד דיס שוד העפן סאו איי קענט סעי דעט הי גאט בליינד ביקאז איי מאסט קאם מיט א קאנקלוזשן דער איז סאמטינג היר דעט העפנד וויי יצחק גאט בליינד בפרט אז מען געפינט עס נישט ביי קיינעם נישט ווי לערנט טיל נאו ווי ארעדי אין פרשת אין פרשת תולדות ווי לערנט ארעדי אבאוט a lot of people we learned that they lived 900 years 800 years 700 years נח בן שש מאות שנה ווען די מבול סטארטעד נאבאדי ווי סי דעט דעי גאט פון איידזש דעי גאט דעי גאט בליינד ספעשעלי היר דעט הי איז אנלי 123 בפרט אז מען געפינט עס נישט ביי קיינעם נישט פון די אלע מענטשן וואס זיינען דערמאנט ביז איצטער וואט ווי לערנט טיל נאו כאטש פילע פון זיי זענען געווען א סאך עלטער פון 123 יאר א לאט אוו דעם ווער מאטש אלדער דען 120 יירס אלד דעי דידנט רשי מאסט קאם טו א קאנקלוזשן דעריבער זאגט רשי אנדערע טעמים אין ותכהין, דאס מיינט אז בכלל ובפרט מצד הברכה וואס דער אויבערשטער האט געבענטשט יצחק'ן, אין דזשענעראל די עידזש וואז נאט יעט טו בי בליינד, און סעקאנד סעקאנד אוו אלל ביקאוז אוו די ברכה אוו די אייבישטער, סאו איי מאסט סעי ווען ס'וואלטן זיך נישט אריינגעמישט קיין זייטיגע ענינים, איף דער וואודנט העוו בין עני סייד טינגס דעט דעי קאוזד איט, איטס נאט ביקאוז אוו עידזש, וואלט ביי אים דאן טאקע געווען די סעים עז ביי משה רבינו, לא כהתה עינו.

ווערט גלייך קשה ווי קומט עס אז יצחק וואס דער אויבערשטער אליין האט אים געבענטשט זאל ליידן פון כהו עיניו כנ"ל יעס ווי דזשאסט עסטאבלישט דעט איט קענט בי דיס לייגט זיך אויפן שכל צו זאגן אז דער ענטפער אויף די שאלה איז אנגעדייטעט אין די פסוקים גופא דער רבי סעז ווי העוו טו פיינד אין די פסוקים ווי גאנע פיינד באט ויהי כי זקן יצחק איז נאט נאט ענאף רייט ביקאז איט וואוד נאט העפן דער העז טו בי סאמטינג עלס ווער איז איט ווי העוו טו פיינד איט קליר אין חומש און וויבאלד אז דער פסוק ותכהין עיניו מראות קומט בהמשך צום פריערדיגן פסוק וואס דערציילט ווי די נשי עשו זענען געווען מורת רוח ליצחק ולרבקה, ממש א פסוק בעפאר, נאו וויר נאט טאלקינג אבאוט א פרשה בעפאר, אר פייוו פסוקים, וואן פסוק בעפאר איט סעז דעט דעי ווער מורת רוח ליצחק ולרבקה, וואט דאז רשי סעי וויי, צוליב דעם וואס זיי האבן געדינט עבודה זרה, איז מסתבר, ווערי סימפל ווי אנדערסטענד, דעט אז אין דער סמיכות הכתובים איז מרומז די סיבה פון ותכהין, דיס וואט די טו פסוקים קאם טוגעדער, דיס איז די. פירסט ריזן דעט איי העוו א מאוסט סימפל ריזן און עטס א ריזן דעט עט סעז אין חומש דעריבער דעריבער שטעלט רשי דעם פירוש אז דער ותכהין איז געקומען בעשנן של אלו גלייך צום אנפאנג אלס פירוש אויך דיס איז רשי'ס מעין פירוש וויי איז הי נאט העפי וויט דעט ווי גאנע לערן פערדער דערס סאם קיינד אוו קוועשן אן דיס ענסער ווייל ער איז מרומז דורך די פסוקים גופא מה שאין כן לויט די אנדערע צוויי פירושים איז די סיבה פון ותכהין נישט מרומז בפשטות הכתובים די אדער טו איז נאט מרומז בפשטות הכתובים דעטס וויי הי ברענגס דיס די פירסט וואן סאו עס ווערט געשמאק וויי איז וויי איז ברענגינג איט נאו ווי גאנע סי אין פוט נאט נאמבער 16 ביי די מענטש די ביגינינג אוו די שיחה על פי מה שנאמר בפנים יומתק לשון רשי דעטס וויי וויי די וואטס די לשון רשי די פירסט ריזן בעשנן של אלו

דעי פראבעבלי העוו ספעשל גלעסער דעי העוו ספעשל טינגס דעט דעי וואטש דעם סעלף דאוז דעט דעי סמאוק א וואטש דעם סעלף מאסט בי סאמטינג רוחני יא יא ווערי גוד קוועשן און די רבי איז טאקינג אבאוט איט די רבי סעז דעט די גייס דעט דעיר דואינג איט

דעטס וויי איי ניד אנאדער פירוש, איז טאקע פשוטו של מקרא, עס זעז א פסוק מורת רוח רייט ביפאר דעט, באט איטס נאט אנאף, וויי? אין דעם ערשטן פירוש זענען אבער דא צוויי שוועריקייטן, טו שאלות אן איט, ווערי געשמאקע שאלות. א', ס'איז מובן אז די נשי עשיו האבן נישט געוואוינט צוזאמען מיט יצחק נאר זיי האבן געהאט א באזונדער דירה, אדער דירות פאר זיך, ווער דו דעי ליוו? דעי דידנט ליוו ביי יצחק, דעי ליווד ביי דעמסעלווס, סאו האו קאם דעט די סמאוק? סאו די פשוטו של מקרא איז ותהיין מורת רוח, און עס איז די קלאוסעסט טו פשוטו של מקרא, באט איי העוו א ביוטיפול קוועשן, ס'איז דאך פארשטאנדיג אז דאס וואס היו עובדות עבודה זרה, און מעשנות דעי ווער סערווינג עבודה זרה, און סמאקינג און יוזינג די סמאוק, האבן זיי געטון אין זייער רשות אין אין דעיר אפארטמענט, און וויבאלד אזוי איז נישט גלאטיג צו זאגן אז עשנן של אלו אין זייער דירה האט פארשאדט יצחק אין זיין הויז. קוועשן נומבער וואן, קוועשן נומבער טו, איז איווען סטראנגער, בייז, פארוואס האט עשנן געשאדט בלויז יצחק'ן און נישט רבקה? וויי דידנט איט באדער רבקה? און די רבי סעז ווי קענט, ווי קענט סעי, ווי קענט סעי דעט איט דידנט באדער רבקה ביקאז שי וואס יונגער, ביקאז איטס נאטינג טו דו וויט יונג, איף איי סעי דעט די בליינדנעס העז טו דו וויט עשן,

ביקאוז א בן חמש למקרא איז גאנע עסק טו ביוטיפול קוועשאנס, נאמבער וואן איז גאנע עסק דעט דעי סמאוקט אין דעיר האוז וואט העפענד טו האו דיד איט העפען טו יצחק, און נאמבער טו האו קאם רבקה דידנט רבקה ליוו מיט יצחק ענד שי וואס פיין אות ה'. די באזונדערע שוועריקייט אין יעדער פון די אנדערע צוויי פירושים, נאו ווער גאנע סי וואט איז וואט איז וואט איז די פראבלעם מיט נאמבער 2 און אין איטס נאמבער 3 די סעקנד וואן איז כשנעקד על גבי המזבח וירדו דמעותיהם ונפלו על עיניו די טירס אוו די מלאכים דיס וואט מעיד הים בליינד בייז די סעקנד וואן דיס ביי אס איטס די טערד וואן כדי שיטול יעקב את הברכות אויסער זייער בשותפות'דיקע שוועריקייט נישט האבנדיק אויף זיך קיין רמז אין פסוק כנ"ל אין אדישן דעט דעיר נאט דערס נאו הינט איווען אין די חומש דעט דיס העפענד איט דאזענט סעי עניווער אין חומש דעט די מלאכים וואר קריינג ענד איט דאזענט סעי עניווער דעט דעט איט וואס דאן ביקאוז יעקב שוד טעק די ברכות סא די רבי סעז אין אדישן טו דיס איי האב א קוועשן אן איטש וואן סעפרעט אין צווייטן פירוש איז קשה דער תוכן פון דעם פירוש נפתחו השמים וראו מלאכי השרת והיו בוכים וירדו דמעותיהם לפיכך כהו עיניו איז אן עניין

מתקבל על הדעת, פירסט וואן איז מור ביקאוז איטס פשוטו של מקרא, סעקאנד איז א קוועשאן, טערד וואן איז איווען א מור קוועשאן, וואטס די קוועשאן די טערד וואן דעט איטס מור, ווי קומט עס אז דער אויבישטער זאל פארטונקלען די ראי' פון יצחק און אויף אזויפיל יאר און בכדי אז א צווייטער יעקב זאל דורך דעם באקומען די ברכות, האו קאוד איט בי? וואט איז רשי סעינג היער? דעט דער אייבישטער מעיד הים בליינד, איטס נאט פרום די מלאכים, איטס נאט פרום די סמאוק, איטס פרום דער אייבישטער, ביקאוז יעקב שוד געט די ברכות, יו גאו ענד יו גיוו א פערסאן פיפטי סעווען יערס אוו חשוב כמת,

בפרט אז הרבה דרכים למקום, און זיכער האט דער אויבערשטער געהאט, דער אויבערשטער האט, איים שור, דער אויבערשטער העד וועיז, אן אנדער וועג דורך וועלכן יעקב זאל קריגן די ברכות, וויי דיד הי דו איט? וויבאלד דאס איז א סך גרעסערע שוועריקייט, דיס איז מאטש הארדער קוועסשאן דען אן די סעקאנד וואן דעט איטס פארפעטשט פון פשוטו של מקרא, מיט די שוועריקייט אויפן צווייטן פירוש, ווייל פארשאפן יסורים און היפך הטוב פאר איינעם צוליב דער טובה פון א צווייטן, זעט אויס ווי היפך היושר, עס אפעסיט אוו אוו האו יו האב טו קאנדאקט יור סעלף, א זאך וואס איז לחלוטין, דער רבי אנדערליינד איט, א זאך וואס איז לחלוטין נישט שייך צו זאגן חס ושלום ביחס צום אויבערשטן, דערפאר שטעלט רש"י דעם פירוש נאכ'ן צווייטן פירוש, נאו איטס אנדערסטוד וויי דיס איז די טערד וואן, וויי די, ביקאוז היז נאט העפי וויט די פירסט וואן, היז נאט העפי וויט די סעקאנד וואן, סאו הי ברינגס דיס עז די טערד וואן, אלדאו דער איז א ווערי הארד קוועסשאן אן איט.

פארקערט יו העוו די סעים קוועשן אן באוט אדער נישט פארקערט אין דעם דריטן פירוש און דעט די דריטע פירוש דיס טערד פירוש איז ענסערינג איט דער יתרון עיקרי וואס איז דא אין ערשטן פירוש לגבי די אנדערע צוויי באשטייט אין דעם וואטס די מעלה אין די פירסט פירוש אין רעלעישאן דעט איי דאונט העוו איט אין די אדער טו פירושים אין בית און גימל ווי געזאגט פריער בלויז דער איז מרומז אין פסוק איטס איטס קליר ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה און דיס איז וואט קאזד איט איטס פשוטו של מקרא די מעלה פון צווייטן פירוש קעגן ערשטן און דריטן וואט איז די לאקינג אין די פירסט און אין די טערד דעט די סעקענד איז ענסערינג ווערי געשמאק לויט אלע פירושים איז ותכהין געווען די סיבה וואס האט גורם געווען אז יצחק זאל די ברכות איבערגעבן צו יעקב I don't know but the the the reason why he's blind איז טרי ריזענס באט די באטאם ליין איז האו דיד יעקב געט די ברכות ביקאוס הי וואס בליינד אבער לויטן ערשטן און דריטן פירוש איז דער ותכהין געקומען דורך אן ענין פון גנות און חיסרון לויטן ערשטן פירוש מצד דעם עשן פון עבודה זרה לויטן דריטן פירוש מצד דעם וואס יצחק האט געוואלט בענטשן עשיו one and three has a has a major problem האו דיד הי געט בליינד הי געט בליינד פון גנות און חיסרון פון פון פון א שיימפול טינג

סאו ווי האב די סעקאנד וואן איז ענסערינג מאר דען די אדער טו דעט ווי העוו א קוועשן די סעים קוועשן אן באוט אוו דעם באוט אוו דעם אר גנות און חסרון נאמבער טו איז א מעלה און לויט דעם דריטן פירוש פון צד וואס האט יצחק האט געוואלט בענטשן עשוו'ן במילא קומט אויס אז אן ענין פון גנות און חסרון האט געבראכט צו די ברכות דאזענט מעיק עני סענס איטס נאט קאמפטערבל דעט דיס איז האו הי גאט די ברכות

אויך דער דריטער פירוש האט א מעלה לגבי די ערשטע צוויי נאו ווי גאנע גאו ענד סעי וואט איז די פירסט טו העוו א פראבלעם ענד די טערד וואן איז ענסערינג איט לויט די ערשטע צוויי פירושים קומט אויס אקארדינג טו די טו פירושים די ביגינינג אז ותכהין עיניו מראות איז געשען אסאך פריער פארן זמן פון זקן יצחק what you mentioned before according to the first two pirushim the first pirush when did he got blind anybody anybody knows what age איך קוק נישט די פירסט פירוש וואט הייסט די געט בליינד ביי אנדערט איך קוק וואס ווי שיש מישן אבער ליידער סוי סאם הייסט אויף די קול דאבער אויסער איז לייב איך קען צו פאר איז עס כמו חזר א מצדיק אב גאון גאו לייק מיין פאדער אב גאון מערי נא סאמבאדי סא ביי אנדערט אקורדינג טו די טו די טו די סעקנד פירוש דעט די מלאכים ווען וואס דעט ווען וואס דער איז 7 יערס אולט סא די טערד פירוש איז איז די בעסט ווען די דעט ביי אנדערט אין פאר נטרי לויט די ערשטע צוויי פירושים קומט אויס אז ותכהין עיניו מראות איז געשען א סך פריער פארן זמן פון זקן יצחק ווארום בעת עשו האט גענומען די נשים חיתיות אלט זייענדיג ארבעים שנה איז יצחק דאן אלט געווען הונדערט יאר הי וואס דען א האנדערט ווייל ווען עשו איז געבוירן געווארן איז יצחק אלט געווען זעכציג יע יצחק וואס שישים שנה בלדת אותם און לויטן צווייטן פירוש אז דאס איז געקומען מצד די דמעות מלאכים אקארדינג טו די סעקאנד פירוש דעט הי גאט בליינד פראם די טירס אוו די מלאכים

האט געדארפט שטיין אין פארקערטן סדר, לויטן סדר המאורעות, א ביוטיפול קוועשן די רבי עסקס. איף איי סעי, אקארדינג טו די פירסט טו פירושים, דעט הי גאט בליינד ביי טערטי סעווען, אר הי גאט בליינד ביי א האנדערט, סאו די סדר אין חומש איז נאט רייט, שוד האב סעד ותכהין עיניו, הי וואז אלרעדי בליינד אידער ביי טערטי סעווען אר ביי א האנדערט,

יצחק וואס בליינד פראם די ביגינינג אקארדינג טו דיס פירוש קאמס אוט איי העד די סעים פראבלעם ווען איי לערן די שיחה די סעים שאלה יא איף הי גאט בליינד ביי טערטי סעווען אר גאט בליינד ביי א האנדערט לערנט דעריבער רש"י א דריטן פירוש כדי שיטול יעקב את הברכות וואס לויט דעם פירוש איז גלאטיג דער סדר הכתוב, איף איי סעי דעט הי ביקעים הי ביקעים בליינד ביקאוז יעקב שוט געט די ברכות, סאו ביוטיפול ויהי כי זקן יצחק, און צוליב דעם האט ער געוואלט געבן די ברכות צו עשו'ן, סא רש"י סעז דעט הי וואס טינקינג דעט היז אין די פייוו יערס פראקסימיטי אוו היז מאדערס פעסינג אוועי שיז וואן הונדערט און טווענטי סעווען, סאו הי וואנטעד טו בלעס הים.

דער דער אייבישטער מעיד אים בליינד דעט יעקב שוד געט די ברכות דעטס די פירוש לכאורה בכדי אז יעקב זאל נעמען די ברכות האט דאך דער אייבישטער געהאט א פשוטע עצה צו מגלה זיין יצחקן אז עשיו איז א רשע ובמילא וועט ער געבן די ברכות צו יעקבן just tell him that he's a רשע so he's gonna give the ברכות to him דער רבי says in footnote 28 בפרט אשר בלאו הכי

אין דרך עשיו להיות שם שמים שגור בפיו רש"י סעז איט דעט וואטס דעט ווען ווען הי עסקט יעקב האו דיד יו מעיק איט סאו פעסט סאו הי סעד הקרה השם לפני עשיו נעווער יוזד דיס קיינד אוף טערמינאלעדזשי איז בשעת אז יצחק האט סייווי שוין געהאט עפעס א חשד אויף עשיו סא לכאורה איטס נאט א ריל לשון הרע דער איז אלרעדי א דאוט איף עשיו איז א צדיק אר נאט האט דאך דער אויבערשטער שוין געקענט מגלה זיין די גאנצע זאך טעל אים די טרוט אז עשיו איז א רשע און מען וואלט נישט געדארפט אנקומען צו ותכהין פון יצחקן זעט מען דערפון אויף ווי ווייט מען דארף זיין אפגעהיט פון רעדן לשון הרע האו מאטש ווי האב טו בי ווערי קערפול אין לשון הרע יצחק איז געווען יצחק וואס פיפטי סעווען יערס קלאוזד אין היז האוז הי קודנט גאו אוט ענד הי וואס חשוב כמת אבי מען זאל נישט רעדן אויף א אידן אד אום הו אר ווי טאקינג אבאוט אפילו אויף א ישראל מומר די גמרא אין קדושין סעז דעט עשיו איז איז קאנסידערט אז א ישראל מומר שודן טאק לשון הרע איווען אן הים און אויב בשייכות עשיון איז עס אזוי איף ווי סעי אין קאנעקשן טו עשיו דיס האו מאטש דער אייבישטער איז קערפול נאט טו טעל יצחק דעט היז א רשע